מיר גייען היינט אריין אין א גרויסע הייליגע טאג, ערב ראש חודש אלול. אין ברסלב איז די מנהג, אין ברסלב איז די מנהג יעדע ערב ראש חודש זאגן מיר אונז יום כיפור קטן, אויסער אויסער פיר פיר מאל א יאר וואס מען זאגט נישט יום כיפור קטן.

בכלל נישט מען רעדט בכלל נישט פון די גאנצע ראש חודש א באהאלטענע זאך ראש השנה ס'איז א סימן אויף דעם מלבד חטאת ח' ט' א' ת' חשוון טבת אייר תשרי מלבד חטאת א כיפורים ווי קומסטו? קענסט נישט ווי קומסטו יעצט? מווי? מ'גייט צוריק אויבן מ'קען נישט יעצט קומען אינמיטן שיעור.

יום כיפור קטן, ס'דא פלעצער וואס מ'פירט זיך אז מ'פאסט ביז חצות, ס'דא וואס פאסטן ביז, דער רבי האט געזאגט ווער ס'קומט צו מיר אויף ראש השנה ברויך נישט פאסטן, אונז פאסט מען נאר די טעג וואס וואס עס שטייט אין שלחן ערוך, ערב ראש השנה פאסט מען ביז חצות. ווערט אויך געברענגט אין שלחן ערוך, איך דענק מיין טאטע, מיין זיידע פלעגן פאסטן ערב ראש חודש אלול פלעגט מען אויך פאסטן ביז חצות, א' סליחות איז דא וואס פאסטן ביז חצות, על כל פנים מען הייבט אן יעצט די ענין פון תשובה. איז זייער וויכטיג זאלסט וויסן חיים לעזער, תשובה איז א מצוה ווי אלע מצוות. ס'איז דא א מצוה שאקלען לולב, ס'איז דא א מצוה עסן מצה, ס'איז דא א מצוה יעדן טאג לייגן תפילין, ס'איז דא א מצוה גיין מיט די ציצית, ס'איז דא א מצוה פון תשובה. אזוי ווי אלע מצוות דארף מען טון מיט א שמחה, דארף מען תשובה אויך טון מיט שמחה. תשובה וואס קומט פון עצבות און מרה שחורה, נישט אינטערסאנט. תשובה וואס קומט פון דערביטערטקייט, דערשראקנקייט, פארלוירנקייט, די מענטש זאגט אלול, אלול, יוי, יוי, אלול, אלול. די יוי יוי ברענגט דיך עפעס עפעס? דו גייסט עפעס אנהייבן טון וועגן די פחד? אדער דו גייסט בלייבן פחד פחד פחד, אלול ראש השנה כ'ציטער כ'ווייס נישט איך וויל שוין איך וויל שוין ס'זאל שוין דורכגיין די אלע טעג. נישט אינטערסאנט. סתם זיין דערשאק סתם זיין דערשראקן און. עס קומט אלול, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א חודש צייט פאר ראש השנה, פאר מען גייט אונז משפט'ן, אונז זאל מען זיך קענען תשובה טון, מ'זאל זיך קענען מאכן א סך הכל פונעם יאר, דאווען איך יעדן טאג שחרית מנחה מעריב? דאווען איך יעדן טאג שחרית מנחה מעריב? אויב יא בין איך זייער חשוב. און אויב נישט דארף איך יעצט אנהייבן פאררעכטן, איך גיי אנהייבן דאווענען שחרית מנחה מעריב, זיין א איד, טו איך אן יעדן טאג תפילין, טו איך אן יעדן טאג תפילין, בינד איך מיך צו יעדן טאג צום הייליגן באשעפער, אויב יא ביסטו זייער חשוב, און אויב נישט דארפסטו תשובה טון, וואס הייסט תשובה טון? איך גיי אנהייבן אנטון תפילין, וואס איז מיט מיינע שבתים, איך היט שבת? איך רייכער שבת? איך סמאוק שבת. איך צינד אן א לעקטער שבת. איך שפיל מיט א פאון שבת. אויב יא איז זייער ביטער, זייער ביטער. דארפסט תשובה טון. אויב היט איך שבת, מחיה. און ווען איך טו תשובה דארף עס זיין מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע שמחה. דא א מעשה אין חיי מוהר"ן. ווי קומסטו? מען קען נישט יעצט קומען. אויב ס'איז צו שטרענג פאר דיך זאלסטו מאכן א טיקעט אויף צוריק. איך ווער נישט באליידיגט. אויב ס'איז שוין צו שטרענג. מ'זאגט שוין צו סאך דא אין ברסלב, ס'איז. דא א מעשה אין חיי מוהר"ן, דער רבי פארציילט א חלום ער האט גע'חלומ'ט ער זוכט אלול א פלאץ ווי צו קענען הערן שופר בלאזן, די וועלט פירט זיך אז מען הייבט אן שופר בלאזן ווען? צווייטע טאג ראש חודש, ביי אונז איז די מנהג מען הייבט שוין אן דעם ערשטן טאג ראש חודש בלאזן שופר. אויך מיט לדוד, לדוד השם אורי וישעי, ביי אונז איז די מנהג, מען זאגט שוין לדוד, הערסט אברהם הערש, מארגן ביי יום כיפור קטן, איך וועל זאגן מיט די בחורים יום כיפור קטן מארגן אכט אזייגער פארנאכטס, פארן שיעור, ביי אונז הייבט מען שוין אן צו זאגן לדוד ביי מנחה ערב יום כיפור קטן. די וועלט הייבט אן צו זאגן לדוד ראש חודש אלול. אויך ווי זאגט מען לדוד השם אורי וישעי די קאפיטל? ס'דא די אלטע סידורים שטייט עס נאך נאך די יום. און. וועלט זאגט עס נאך עלינו, אונז זאגט מען עס נאך די יום, און ביי מנחה אויך זאגט מען עס נאך גלייך נאך שמונה עשרה, ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום, די בעל תפילה זאגט המברך המברך את עמו ישראל בשלום פאר קדיש, אזוי האט מען זיך געפירט אין ביהמ"ד ביים רעבן, לדוד השם אורי וישעי, א מורא'דיגע קאפיטל, ממי אירא, פון וועם האב איך מורא, ממי אפחד, איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן, איך טראכט פונעם אייבערשטן, איך לעב מיטן אייבערשטן. דער רבי האט פארציילט ער האט גע'חלומ'ט א חלום ס'איז חודש אלול ער זוכט א הויז ווי צו הערן שופר בלאזן, פלוצלינג גייט ער אריבער א הויז און ער הערט טאנצן, פאטשן, זינגען, האט דער רבי געטראכט מסתם דא איז גוט צו הערן שופר בלאזן, פארוואס האט דער רבי אונז פארציילט די חלום און וואס וויל דער רבי מיט דעם סיפור? דער רבי וויל אונז זאגן, דו ווילסט הערן שופר בלאזן, דו ווילסט תשובה טון, דו ווילסט דיך צוריק קערן צום אייבערשטן, ס'מוז גיין מיט פאטשן, טאנצן, שמחה, ס'מוז גיין מיט א מורא'דיגע שמחה. ס'קען נישט גיין מיט עצבות און מרה שחורה. עצבות און מרה שחורה, דער אייבערשטער האט פיינט עצבות און מרה שחורה. עצבות און מרה שחורה, דערביטערניש, פארלוירנקייט, וואס וועט זיין מיט מיר, און דערשראקנקייט, אלול, אלול, אלול, אלול, יוי, יוי, איך ציטער, איך ציטער, איך ציטער, איך ציטער פון ראש השנה, איך ציטער פון יום כיפור. איז אויב דו ציטערסט און דו גייסט עפעס טון וועגן די ציטערן, אונז זאגן מיר ביי סליחות זוחלים ורועדים מיום מאימת דינך, אונז ציטער אונז ציטערן מיר פון ראש השנה, חלים כמבכירה, כ'האב מורא אז אזוי ווי א פרוי גייט האבן איר ערשטע קינד, אזוי ציטער איך פון ראש השנה. חלים כמבכירה מעברת משאך. אבער וואס טו איך פאר דעם? איך קום יעצט זאגן סליחות. איך קום זאגן תהלים. איך קום תשובה טון. סתם ציטערן אלול אלול אלול אלול און ווערן פון דעם דערשראקן און אריינגיין אין בעט און. רעד נישט צו מיך, איך בין איבערגעדעקט מיט מיין דעק. געענדיגט. איך ציטער פון אלול. וואס הייסט ציטערסט פון אלול? ציטערן פון אלול זאל דיך ברענגען צום אייבערשטן, אז איך זאל נעמען זיך נעמען א משניות יעדן טאג, לערנען אביסעלע משניות, נעמען א תהלים, זאגן אביסעלע תהלים, אביסעלע תהלים, א קאפיטל תהלים, איין קאפיטל תהלים, אסאך מאל א מענטש וויל טון אסאך טוט מען נישט גארנישט, א קאפיטל תהלים. אפאר ווערטער זאגן פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער ס'קומט ראש השנה, זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל וואס איך האב געטון, און איך מאך זיך א חשבון הנפש וואס איז געווען די יאר, און דאס איז גוט, דאס איז גוט, אבער סתם ווי קומסטו יעצט? מ'קען נישט קומען אינמיטן די שיעור.

מען צווינגט דאך נישט קיינעם דא צו זיין, מען צווינגט דאך נישט קיינעם דא צו זיין, דאס איז די שענסטע זאך אז מען קומט צו א פלאץ און מען זאגט זאג מיך וואס צו טון, וואס איז ריכטיג צו טון, וויאזוי זאל איך טון, מענטשן וואס מיינען היכל הקודש, איך בין געקומען אויף היכל הקודש, דאס איז א פלאץ וואס מען קען טון וואס מען וויל, מען נישט מען קען טון וואס מען וויל, עס איז א פלאץ פארקערט מען לערנט דיך אויס וויאזוי צו וואס איז ריכטיג, וואס איז ריכטיג און וויאזוי מען דארף זיך פירן, על כל פנים אז עס קומט יעצט אלול, גיימיר יעצט אריין ערב ראש חודש אלול, מען גייט יעצט אנהייבן תשובה טון, מען גייט יעצט אנהייבן, מען גייט זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, דארף עס זיין מיט א מורא'דיגע שמחה, מורא'דיגע שמחה, איך פריי מיך אז איך האב די אייבערשטער מיט מיר, און די אייבערשטער האט מיר געגעבן א מצוה פון תשובה, מענטש כאפט נישט, עס איז א מצוה. א מצוה פון תשובה. אז דו האסט געזינדיגט, קער זיך צוריק צום, קער זיך צוריק. האסט געזינדיגט, קער זיך צוריק. דאס איז דער אייבערשטער. ביסט אוועקגעגאנגען, קום צוריק. און די רחמנות פונעם אייבערשטן, די רחמנות פונעם אייבערשטן. א מענטש האט דערצערנט דעם אייבערשטן. געשענדט דעם אייבערשטן. געלעסטערט דעם אייבערשטן. חזל זאגן, אפילו אדם חירף וגידף כלפי מעלה. אפילו א מענטש האט גערעדט קעגן די אמונה.

מענטש טוט שלעכטע זאכן, טראכט שלעכטע זאכן, רעדט שלעכטע זאכן, ער קומט צום אייבערשטן, דער. דאס איז די זאך פון רעבן, דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה, התבודדות, א תפילה, וואו דו שטייסט, ביסטו יעצט אויפן גאס, ביסטו יעצט אינמיטן דיין ארבעט, ביסט אין בית מדרש, ביסט אונטערוועגנס, דו ליגסט אין בעט, דו שפאצירסט, און דו טראכסט, איך וויל זיין א איד, און דו הייבסט אן זאגן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך וויל זיין א איד, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, זאג עס מיט, זאג עס מיט, א מענטש ער קען עס אפילו נישט ארויסזאגן, ער קען עס אפילו נישט ארויסזאגן, ס'איז צו קינדעריש פאר אים, זאג עס מיט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער קוק מיין הארץ, יא איך פאל אראפ, כ'האב א יצר הרע, וואס זאל איך טון? א מענטש פרעגט, ווי לאנג גייט, ווי לאנג גיי איך מיך דא מוטשענען? אה? ס'זאל זיין גוט? איין טאג וויל איך זיין גוט, נעקסטן טאג פאל איך נאכאמאל אראפ. ווילאנג גייט עס זיין? ס'איז א שפיל? ווילאנג גייט עס זיין? אויב דו ווילסט ווערן א מלאך, ווילסט ווערן א מלאך, שוין, מ'קען מאכן יעצט יציאת נשמה, מ'קען מאכן, מ'קען מאכן א לוויה.

א מלאך איז א פייער. צינדסט אן א פייער, ער פליעט ארויף העכער און העכער און העכער. נישט דא קיין יצר הרע, נישט דא קיין געלט, נישט דא קיין דאגות, נישט דא קיין מענטשן, נישט דא גארנישט. ער ברענט, ער ברענט, ער ברענט צום אייבערשטן. ס'לעשט זיך נישט אויס. וועגן דעם האט דאך דער אייבערשטער אונז באשאפן. ואבית תהלה מגושי עפר, דער אייבערשטער נעמט ארויס זיין לויב פון אונז פשוט'ע מענטשן. וואס גייט אויף אונז אריבער, און בפרט בחורים, וואו וואס גייט אריבער אויף א בחור, וואו וואס גייט אריבער אויף א בחור, וויי וואס גייט אריבער אויף א בחור, וויל זיין גוט, ס'גייט נישט, ס'גייט אים נישט, ס'גייט אים נישט, און ער פאלט נאכאמאל, און ער ווערט אזוי צובראכן, און ווען מ'רעדט נאך ווען מ'פאלט אראפ אין פגם הברית הייבט מען אן שפירן עפעס אזא מין הרגשה ווי שוין איז נישט, אזוי שפירט מען, שוין איז נישט. ווילסט מיך נישט איז נישט. הייבט אן ווערן עפעס אזוי, מען שפירט עפעס ווי אפגעטיילט פונעם אייבערשטן, מען הייבט אן צו שפירן עפעס אזעלכע אינטערעסאנטע מינע געפילן אזוי ווי סיי ווי דערנאך, און דער אייבערשטער איז ברוגז אויף מיך און איך בין ברוגז אויף אים, מען הייבט זיך אן צו קאכן. דער רבי זאגט, פגם הברית איז גאר א אנדערע עבירה ווי אנדערע פגמים. א אנדערע פגם, א מענטש מאכט א פגם, א פגם לשון הרע, א פגם, א פגם. וואס איז א פגם? א פגם חילול שבת? א פגם גניבה? א פגם נישט אנטוהן תפילין? זאגט דער רבי, די ניצוץ בלייבט ביי די מענטש, און מ'קען מ'קען עס צוריק אנצינדן שנעל. פגם הברית האסט דיך אוועקגעגעבן, האסט דיך אוועקגעגעבן די ניצוצות, האסט דיך, האסט דיך עס, אייבערשטער זאל אפהיטן, אייבערשטער זאל אפהיטן, מענטש פאלט אראפ אין די עבירה, מ'הייבט אן שפירן עפעס אינטערסאנטע מינע פילינגס, אייבערשטער דארף מיך נישט, און איך בין שוין סיי ווי סיי דערנאך, און איך שוין סיי ווי נישט נישט קיין תשובה טון, אבער אז א מענטש שטארקט זיך און א מענטש הערט אויס די קול פון הייליגן רעבן, וואס דער רבי האט געשריגן געוואלד קיין יאוש איז נישט פארהאנען, נישט דא א זאך אז א מענטש זאל זיין דערנאך, און ער גייט אין א ווינקעלע. אוי אין א ווינקעלע שטייט א איד און וויינט, ער שטייט אין די זייט און ער וויינט צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, זיי נישט אויף מיך ברוגז אייבערשטער, וואס זאל איך טון, איך זאג דיך צו אז איך גיי זיין גוט, איך זאג דיך צו אז איך וויל זיין גוט, ס'איז מיר אזוי שווער, ס'איז מיר אזוי שווער, קודם כל נעמסטו אראפ פון דיר אלע אלע קטרוגים, ווייל די אלע וואס ווילן. וויאזוי ארבעט עס? ארבעט אזוי, עס קומען די מלאכי חבלה, מען ווארפט דיך אראפ, נאכדעם לויפן זיי ארויף אויבן צום אייבערשטן, אה, ער גייט טון דאס און דאס, אזוי ווי ביי די רעגירונג, יא, מען נעמט א מענטש, מען שטעלט אים אונטער, ווילסט אפשר מאכן א באמבע? יא, יא, א חבר, דו ווילסט קויפן דעם מאטריאל מיט דעם מאטריאל, דו ווילסט עס שוין צוזאמשטעלן, מיר'ן מאכן באמבעס מיט, יא, יא, אה. שוין, מ'גיבט אים א בינד מיט קייטלעך, מ'רופט אים צום שופט, ער האט געקויפט פון אונז, ער האט געקויפט פון אונז סחורה, איי די באנדיט, ער קען מאכן א באמבע, ער קען נישט מאכן קיין באמבע, ער ווייסט נישט ווי ס'הייסט, אזא אנגעריסענער, אנגעריסענער מענטש, מ'שטעלט אים פלוצלינג, מ'קומט אים העלפן, אהה, ווילסט ווילסט מאכן באמבעס? יא, ווילסט ווילסט אויפרייסן די ווייט האוז? יא יא יא, און וויאזוי זאל איך עס מאכן מיט קויפן? נו, מ'האט דיך שוין געקייטלט יעצט גיי דרייסיג יאר זיין אין תפיסה, אזא פנים האמיר אונז, אזא פנים האמיר אונז, מאכן א עבירה? יא יא יא, ווילסט מאכן א עבירה? יא יא, טו דא א עבירה, דא קוק, און דא קום, און דא סערטש, און דא גיי, און דא טישאן, ביסט אראפגעפאלן? אה, קייטעלעך, באקומסט נישט דיין שידוך יעצט, געבסט נישט קיין פרנסה, וואו? געטון עבירות, אייבערשטער, געמאכט א באמבע, געוואלט אויפרייסן די ווייט האוז, געמאכט א באמבע, נע, תפיסה דרייסיג יאר, און דא קענסטו גיין זאגן פארן פארן שופט עס איז זאגן איך האב נישט געוואלט, מ'האט מיך אריינגעדרייט, פארקערט ווי מער דערסט זאגן, ווי מער דערסט אויסזאגן די מעשה, וועסטו האבן נאך יארן תפיסה, נאך יארן תפיסה, מ'וועט עס מארגן זאגן ביום כיפור קטן. ביי די ווידוי, נישט רעדן, נישט רעדן ביים שיעור, נישט רעדן ביים שיעור, זיצן מיט דרך ארץ, ס'איז די ווידוי פון רבינו, ווידוי פון רבינו ניסים, ער זאגט דא אזוי, רבונו של עולם, מנהג, דיין, די מנהג פון דיר איז פארקערט ווי דא, מידת בני אדם, אז, אז ס'הייבט זיך אן, מ'הייבט אן תובע זיין איינער דעם צווייטן, אויב איז מען מודה, מודה, דארפסטו באצאלן. אויב דו לייקנסט, ס'קען דיר געלונגען אז דו דארפסט נישט באצאלן. ביי דיר איז פארקערט, אם יכפר אדם אויב א מענטש לייקנט זאגט פארן אייבערשטן אה כ'האב גארנישט געוואלט טון, אה אוי לו ואוי לנפשו, והוא מודה ועוזב אתה מרחמהו, אז דו ביסט מודה און דו זאגסט טאקע הייליגער באשעפער וואס זאל איך טון, יא כ'האב עס געוואלט טון, יא יא איך האב עס געטון, האט די אייבערשטער רחמנות. מען קען זיך נישט פארשטעלן דאס רחמנות פונעם אייבערשטן. ס'קומט אלול, אלול אלול אלול אלול, און וואס יעצט? וואס איז די פחד? נעם א תהלים, נעם א משניות, נעם א גמרא. דו ווייסט דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן אפילו א מענטש נעבעך ס'פלאקערט אין אים עבירות, ס'ברענט אין אים עבירות, אויב העט ער זיך מאכן א שיעור אין משניות, דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, הער ווערטער, אויב וועט ער זיך מאכן א שיעור אין משניות וועט אים די משניות ברענגען צו די העכסטע דרגה. עטס הערטס וואס דא גייט פאר? עטס הערטס נישט? דער רבי זאגט פאר רבי נתן, אויב וועט א מענטש נעמען א משניות יעדן טאג און מיט תמימות און פשיטות, נאר נישט מיט קיין ליצנות, איינער וועט זאגן ס'הייסט אהער, ס'הייסט נישט אהער, ס'הייסט נישט אהין,

א מענטש, דער רבי האט געזאגט פאר ר' נתן אז א מענטש וועט נעמען א משניות און יעדן טאג זאגן כך וכך, גיי נישט אריין וויפיל, ביי איינעם איז איין פרק, ביי אנדערן איז צוויי פרק, אבער יעדן טאג כמה משניות, איך זאג, נאר נישט מיט קיין ליצנות, ליצנות וועט ער זאגן עס הייסט נישט געלערנט, אז מען רעדט מיט לייצים איז זייער זייער שרעקעדיג, ווייל, אקעי, איך מאך עס אי, איז נישט. איז נישט. מיט די תמימות און פשיטות, פאלג די רבי, נעם א משניות, זאג משניות, דער רבי האט צוגעזאגט, דו קוק אריין אין שיחות הר"ן, סימן י"ט, צוגעזאגט, די תורה וועט אים מאכן פאר א גרויסע צדיק, און דאס זעט מען בחוש, דאס זעט מען אפן, קלאר, דארף שוין נישט קיין ראיות פאר דעם. קלאר, דער וואס פאלגט דער רבי בתמימות ופשיטות, ער נעמט א משניות, ער זאגט, א טאג, א וואך, א חודש, א יאר, דא די ישיבה שטייט שוין פופצן יאר, גייט יעצט אריין אין די, דא האסטו אסאך, דא האסטו פלאץ, פול מיט פלאץ דא, פול, זוך ארום בענקלעך, דא צווישן מענטשן, עס איז באהאלטן. גיי נישט, גיי נישט דארט צו נאנט, גיי נישט דארט, קום דא, דא איז אסאך פלאץ. גיי נישט דארט. דארט וועט עס גיין. זאל זיין אפגעטיילט. מען זעט עס בחוש, מען גייט איצט ענדיגן די פופצנסטע יאר ישיבה, איך מיין די בחורים וואס האבן געלערנט דא און חתונה געהאט זענען, וויאזוי ס'ווערט בעפאר און עפטער, וויאזוי א מענטש טוישט זיך, וויאזוי די מענטש'ס מח טוישט זיך, איך רעד שוין נישט פון הייבט אן צו ווערן א א א זיכערע מענטש, א זיכערע מענטש, במציאות א זיכערע מענטש, א מענטש דערשראקן, וואס קוקט מען אויף מיר, הייסט א מענטש האט א האט א פלעק דא, וויפיל ער וויל עס אראפ נעמען ס'גייט נישט אראפ, נאכאמאל מען קוקט אויף מיר דא, מען קוקט אויף מיר דא, און וואס וואס זאגט מען אויף מיר און וואס טראכט מען אויף מיר, וויאזוי טוישט מען דעם מענטש אז דער מענטש זאל זיין אזא קאנפידענט, קאנפידענט, היינט היינט איז א וועלט פון מען זוכט קאנפידענס. מען גייט מענטשן מענטשן מאכן דיך קאנפידענט, איך ווייס נישט ווי אזוי מען קען אויסלערנען קאנפידענט, אבער אמונה און תורה, אמונה, התבודדות, תורה, דאס ברענגט א מענטש זאל זיין זיכער, א מענטש גייט דא צו, דו קוקסט אויף מיר, וואס זאגסטו אויף מיר, מיין נאז געפעלט דיר, ס'איז צו ברייט, זאל איך מאכן פלעסטיק פלעסטיק סערדזשערי, ווייסט וואס הייסט פלעסטיק סערדזשערי חיים אלעזר, ארץ ישראל איז עס אויך דא? א מענטש איז נישט צופרידן ווי אזוי ער זעט אויס, ער גייט זיך איבערמאכן דעם גאנצן פנים, א מענטש לערנט תורה יעדן טאג משניות, די מח, די מיינד טוישט זיך, נאר א שאד אז מען פרובירט עס נישט אויס, און אפשר דאך יעצט אז ס'קומט אלול און ס'הייבט זיך אן צו עפענען דאס הארץ, אלול איז די ראשי תיבות ומל השם אלקיך, שטימט? נישט דאס, ווייטער, את לבבך ואת לבב, אלול, א מענטש הייבט אן צו ווערן זייער, אידישע קינדער ווערן זייער רחמנות'דיג, אידישע קינדער ווערן זייער הארציג, מענטשן זענען מרבה בתשובה, מענטשן זענען מרבה מיט תפילה, מענטשן זאגן תהלים, מענטשן זאגן תיקוני זוהר, מענטשן. אלול איז א צייט וואס מענטשן הייבן אן טראכטן, קוק אהער, ס'קומט דאך יעצט, ס'קומט, מ'גייט, מ'גייט מיך משפט'ן. מען גייט מיך משפט'ן די גאנצע יאר, יעדן טאג און יעדע זאך פון מיך, מיין ווייב, מיין מאן, מיינע קינדער, מיינע שכנים, מיין פרנסה, מיין געלט, מיין, מיינע אויגן, מיין נאז, מיינע אויערן, יעדע אבר פון מיך, יעדע טיפה דם פון מיך, יעדע זאך גייט מען דאך משפט'ן פון מיר, און מען הייבט אן ווערן אביסעלע. אפשר יעצט איז א גוטע צייט אנהייבן זאגן משניות, אנהייבן זאגן משניות כסדרן. אויך איז דא א יצר הרע, מ'האלט אינמיטן ערגעץ, כ'ווייס נישט וואו איך האלט, כ'האב שוין לאנג נישט געלערנט משניות, כ'האלט ערגעץ אינמיטן נזיקין. כ'הייב אן נאכאמאל אנהייב זרעים. ניין, הייב נישט אן נאכאמאל אנהייב זרעים. ווייל דאס איז אזא וועג וויאזוי מ'גייט זיך נאכאמאל צוברעכן באלד באלד גייסטו נאכאמאל ערגעץ בלייבן שטיין סוף נשים און נאכדעם גייסטו נאכאמאל וועלן נאכדעם טראכטן אה כ'האב נאך קיינמאל נישט געענדיגט. דו האלטסט ערגעץ אינמיטן נזיקין? דו ווייסט נישט וואו דו האלטסט? בערך וואו?

איז חוץ פון דעם וואס משניות מאכט אז א מענטש זאל ווערן אן ערליכע איד א צדיק, פשוט ס'מאכט א געזונטע עצבים, עצבים? עצבים? געזונטע נערוון, א מענטש אסאך מאל צושפילט, ווי זאגט מען עס צושפילט? א מענטש איז צושפילט, יצחק ווי אזוי זאגט מען ער ווייסט נישט, כ'האב לעצטנס ווייסט נישט וואס מיינט צושפילט. צופארן, הא? די נערוון, נישט ער, ער איז פיין, א וואוילער מענטש, נאר אינעווענדיג ס'האט אויסגעצויגן די די די ס'האט אויסגעצויגן, נו, שפירט שוין ווי ס'גייט זיך איבעררייסן, צושפילט, נו וואס זאל ער טון? ווילסט אים נעמען, ער וועט דיר זאגן נעם די, נעם די פילן, ער וועט דיך זאגן נעם די פילן, נעם די פילן פון תורה, נעם די פילן פון משניות, נעם עס, פרוביר עס אויס, פרוביר עס, תנסה את זה.

אידישקייט ארבעט נישט מיט אפעטיט, עבודת השם ארבעט נישט מיט גיסטע, עבודת השם ארבעט נישט מיט מוד, היינט גיי איך דאווענען, היינט בין איך אין די מוד, היינט בין איך נישט ברוגז אויף די אייבערשטער, היינט היינט בין איך, היינט רעד נישט צו מיך, אקעי מיט מענטשן אפשר איז טאקע נישט כדאי זאלסט רעדן היינט ווייל דו ביסט אביסעלע איבערגעשטרענגט אבער אין בית מדרש גיי איך היינט, און משניות לערן איך, און תהלים זאג איך, איך וויל נישט פארקריכן וואס כ'האב אנגעפאנגען, אז מ'האט אריינגעפארן א שמועס פון משניות וויל איך דאס, פרובירט עס אויס, נעמט די משניות פרק נאך פרק, פרק נאך פרק, ס'וועט זיך טוישן מיט די גאנצע וועג פון טראכטן. פרויען פרעגן אזוי סאך בריוון, אזוי סאך בריוון וועגן משניות, אז משניות איז די סעלושען, וואס זאל מען אונז טון? פרויען פרעגן, זיי האבן א שטארקע טענה, זיי זאגן, וואס זאל מען אונז טון? די תלמידות בית פייגא, וואס זאל מען אונז טון? משניות, יעדע צווייטע בריוו איז צו די מענער, יעדע פראבלעם, נעם א משניות, זאג משניות, דאס איז דאך. די פרויען האבן געזאגט די זאך פון תהלים, תהלים איז נישט בעד, שמחה איז א אנדערע. יעדע זאך האט זיך א אנדערע זאך, נו. ס'דא, ס'דא דיטערדזשענטס, דיטערדזשענטס, די, די סארטן זייפן וואס מען וואשט, ס'דא א זייף וואס איז געמאכט געווארן פאר כלים, נאכדעם איז דא א זייף וואס איז געמאכט געווארן פאר באלאטעס, נאכדעם איז דא א זייף וואס איז געמאכט געווארן אז דו האסט פארקעט, אז דו האסט פארקעט לייגט מען נישט קיין, קיין, קיין סאופט סקראב אדער מיסטער קלין, לייגט מען נישט אויף א האלצערנע פלאר, דאס איז א ספעשל איידעלע, וויאזוי הייסט עס? מארפין? מארפי, אביסל א קליינע טראפ אביסל אין די דעקל, אויך נישט, א בחור ווייסט נישט וויאזוי צו וואשן, ער גיסט אריין א גאנצן, א גאנצן באטל מיסטער קלין, וואס טוסטו דא, א קליינע פיצקעלע, איך געדענק נאך מיין חתונה האב איך געוואלט העלפן אינדערהיים, צו פילן א לעוואר מיט וואסער און איך גיי נעמען, ניין, נעם די דעקל, אזוי אסאך ווי די דעקל, גיס אריין די דעקל אין א גאנצע לעוואר וואסער, דארפסט נישט מער, מאך נישט ס'ווערט נאך ערגער, נו, קענסטו נישט נעמען די זייף פאר דעם און די זייף פאר דעם, יעדע זאך האט זיך זיינס, פאר אונזערע נשמות, אונז דארף מען האבן אסאך משניות, נו, אז די ווייבער פרעגן וואס זאלן זיי טון אז ס'קומט ראש השנה, ס'קומט אלול, וואס קען מען אונז טון, נו, אביסל תהילים, אביסל תהילים, נישט קיין סאך, אביסל תהילים מיט אביסל התבודדות, מיט שמחה. אסאך הערן פרייליכע מוזיק, דאס איז זייער זייער וויכטיג, בפרט פאר פאר די ווייבער, אידישע משפחות, פרויען און מיידלעך מוזן הערן אסאך לעבעדיגע מוזיק ווייל מ'האט נישט די תורה, עס פעלט די תורה, ציט עס אויף אראפ, ציט עס אלץ אויף אראפ, ווערט פלוצלינג אויסגעלאשן, ווייס נישט פארוואס איך לעב, ווייס נישט פארוואס איך בין געבוירן, פארוואס איך בין באשאפן, ווערט עפעס אזוי אסאך מוזיק, מוזיק. לעבעדיגע, נישט גראמען וואו מען גראמט אויס, מען וויינט אויס א מלך מיט א, מיט א, מיט א. יוי, ס'דא מענטשן צאלן אזוי סאך געלט אז די חתן כלה'ס טאטע קומען און ס'איז א שעה צייט מיט א משל מיט א מלך מיט א מלכה מיט א און מען וויינט, דאס איז, דאס איז, דאס האט גארנישט צו טון מיט לב נשבר, דאס איז עצבות, סתם מאכן וויינען מענטשן וואס די גרויסע קונץ. אין די גמרא, אמאליגע צייט פלעגט זיין א מקונן. א מקונן. ווייסט א מקונן מען פלעגט באצאלן געלט איינער פלעגט קומען ווען איינער איז געשטארבן האט מען גערופן איינעם זאל עפענען די געפילן מען זאל זיך קענען גוט אויסוויינען עס איז געזונט אסאך מאל ווען א מענטש גייט אריבער א טראגעדיע ער פארלירט א נאנטע אין די משפחה דעמאלטס דארף מען אביסל וויינען אויסגעוויינט אויסגעוויינט שוין און יעצט איז שוין א מצוה טאנץ, א חתן נעבעך, דו מאכסט עס נישט חיים לעזער דארף רופן איינער זאל אויסגראמען א חתן כלה א שעה? ס'האט נישט מיט דיר. זייער גוט זייער גוט אזוי דארף זיין מ'פארלאנגט נישט פון די טאטע און אז די טאטע געבט זאגט מען שכוח. יא, פארלאנגט נישט פון די טאטע קיין טייערע זאכן, און די טאטע מאמע געבן, זאגט מען שכוח. איך בין פארפארן דא, בין אריינגעפארן אין אין אין אין וואס די ווייבער זאלן טון, אז זיי האבן נישט קיין משניות, אבער קודם לאמיר זען אונז, נעם א משניות און זאג משניות וועסט זען קודם צוביסלעך וועסטו ארויסגיין פון דיין פון דיין פון די קליפות, פון די טומאה, נאכדעם עפעס האט געשען מיט, וועסט ווערן א מענטש, א מענטש צווישן מענטשן, שרייט שוין נישט, פארפירט שוין נישט, דרייט נישט איבער, עפעס קלאפט נישט.

פרעגן אפשר זאל איך מאכן עסן, אפשר זאל מען ארויסגיין עסן, אפשר זאל איך גיין קויפן עסן, אפשר איז דא עפעס עסן וואס מען קען פרובירן, אויסער זיך שרייען, אבער איך שריי, ס'שרייט זיך, וואס זאל איך טון? נעם א משניות, נעם א משניות, זאג אביסל משניות, אבער מאך עס אויף א חק חק חזק וחיוב חזק, חק קבוע וחיוב חזק, ללמוד בכל יום ויום כך וכך. מינימום א פרק משניות, דאס איז ביי מיר נישט דא אזא זאך, איך גיי נישט אן א פרק משניות, איך לערן יעדן טאג כך וכך, יעדן טאג כך וכך משניות. און ר' לוזי האט געפרעגט דעם רעבן צו די רעבע איז זיכער, די רעבע איז זיכער אז ס'העלפט אויך ווען א מענטש פאלט אין פגם הברית, דער רבי געגעבן א שריי, וואס איז מיט דיר, וואס איז מיט דיר, תורה איז אזוי גרויס, כ'זאל דיר די ספירות גיין. תורה איז בתפארת, ברית איז ביסוד, אז א מענטש לערנט תורה, אז א מענטש לערנט די הייליגע משניות, זאגט משניות, מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים עד חצות רבן גמליאל זאג זאג זאג דער רבי זאגט אם ממילא יבין דו וועסט פארשטיין ואם לא יבין תיכף

די וועלט פירט זיך מען פאסט שוין ערב ראש חודש אלול פאסט מען ביז חצות און ס'טוט זיך שוין אין די שולן מען בלייבט שוין מיט תהלים מען בלייבט שוין מיט תיקוני זוהר דער רבי זאגט אז דאס וואס מענטשן בלייבן נאכן דאווענען מיט די תיקוני זוהר מיט די תהלים און מען איז הונגעריג אנשטאטס אהיים צו גיין גלייך עסן ער בלייבט נאך פינף מינוט צען מינוט דער רבי זאגט ס'ווערט פון דעם גרויסע זאכן שיחות שיחות שיחות שיחות הר"ן.

ברוך השם זונטאג האב איך געמאכט א סיום, האב איך געדאווענט מקווה, געגאנגען דאווענען, ברוך השם האב איך געטרינקען מיין קאווע נאכן דאווענען, אז איך בין איינגעשטעלט דא אין ישיבה און פאר די תועלת פון די בחורים קומט אויס מען דאווענט אביסעלע שפעטער איז טרינק איך פארן דאווענען, ווען איך קען דאווענען גלייך ווען איך שטיי אויף פרוביר איך צו טרינקען די קאווע נאכן דאווענען, ס'איז גארנישט געשען. אז איך דארף ווארטן, איך האב דאך מיין מנין און מיין מיין זאך. על כל פנים, אונז זעמיר, אונז זעמיר שוואכע מענטשן, אונז דארף מען שוין האבן די קאווע צופרי, אונז זאלמיר נעמען די תהלים, אונז זאלמיר נעמען די משניות, אונז זאלמיר גיין זיך אביסל מתבודד זיין. היינט איז אזוי גרינג התבודדות, נעמסט. נעמסט א קליינע א קליינע פלעסטיק אין דיין אויער, וויאזוי הייסט עס נו? עיר עיר פאדס, קליינע שטיקעלע אין די אויער, און דו מאסט דו האסט נאך א בעזשע אזוי אזוי ווי די קאלער פון די אויער, דיין מגיד שיעור דיין משגיח וועט קיינמאל נישט וויסן וואס דו טוסט און וואס דו הערסט און דו דרייסט דיך און און דו צינדסט אן א ניגון פאר דיר, צינדסט אן א ווארעמע ניגון, א לעבעדיגע ניגון, א הארציגע ניגון.

ער זינגט פאר פייער און וואסער. אבער ס'דא ניגונים וואס עפנט אויף די הארץ, עפנט אויף די הארץ, זינגערס וואס עפענען אויף די הארץ, דו גייסט אין א זייט און דו רעדסט צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער איך בין אזוי פארלוירן, איך ווייס נישט ווי איך קום דא אריין אין די וועלט, איך ווייס נישט וואס מען וויל פון מיר, איך ווייס נישט וואס איך דארף טראכטן, איך ווייס נישט וואס איך גיי צו, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער, בפרט בחורים, ס'דורכגעגאנגען נאך א יאר, נאכאלץ נישט געטראפן די שידוך.

מארגן גיימיר זאגן יום כיפור קטן אכט אזייגער, און נאכדעם אנהייבן חזר'ן די נוסח אויף ראש השנה מיטן אייבערשטנ'ס הילף.